מיטן אויבערשטנס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן אינמיטן דעם בריוו וואס דער פריעדיגער רבי שרייבט, דער פריעדיגער רבי דערציילט דארטן אז ער האט געמוזט ארויספארן פון די פון רוסלאנד, דאס הייסט נאכדעם וואס מיט דעם איינזעצן אז ער ארויסגעגיין איז נאך אסרו חג פון שמחת תורה אסרו חג פון סוכות איז ער ארויסגעפארן תרפ ח, און דערציילט וואס איז דורכגעגאנגען מיט אים פון תרפ ב ביזן איינזיצן און ביזן ארויספארן אז ער האט געמוזט ארויספארן מיר האלטן אינמיטן וואס ס'איז געווען א דאקטער ראזין וואס האט אים צוגעזאגט אז ער וועט אים געבן אסאך אסאך געלט אויף צו טון גוטע זאכן און מיטאמאל באקומט ער פון אים א הודעה אז ער גייט אים גארנישט געבן און ער האט אים געשריבן אויכעט אז ער זאל זיך נישט קומען טרעפן מיט אים ווייל ס'וועט אים גארנישט העלפן מיר האלטן היינט הייבן מיר אן דעם דעם פֿינף און זעכציק דעם שיעור פֿינף און דעם סיפור פֿינף און זעכציק. בכל זה, זאגט דער פריעדיגער רבי, מיט דעם אלץ האב איך מחליט געווען אז איך גיי יא פארן קיין מאסקווע זיך צו טרעפן מיט דעם דאקטאר ראזן. איך האב געקלונגען אויפן טעלעפאן און איך האב מודיע געווען אז איך בין אנגעקומען אין מאסקווע און איך וויל זיך טרעפן מיט אים. און פארשטייט זיך אז ער האט מיר נישט אז ער האט מיר נישט אפגעזאגט. איך בין אנגעקומען צו אים פֿיר אזייגער, ווייל יעדן טאג, יענעם טאג, זיבן אזייגער פארנאכט, האט ער געדארפט אוועקפארן אין חוץ לארץ. ס'איז מיר שווער און איך קען נישט מאריך זיין אין די פרטים אין די ווארימע געשפרעך וואס איך האב געהאט מיט אים, און איך קען אייך זאגן אז ס'איז גענוג צו זאגן אז ער האט ביי מיר געבעטן מחילה, ער האט ביי מיר געבעטן מחילה און ער האט מיר געזאגט אז ער וועט נישט משנה זיין פון וואס ס'איז געווען אנהייב אין די עניני תורה וואס ער פלעגט געבן יעדן חודש פלעג ער געבן אז ער פלעגט געבן צען טויזנט רובל פלעג ער געבן און בנוגע צו די תמיכה פאר די מאכן די די מאכן די פעקטאריס מאכן די בתי חרושת אז אידן זאלן קענען ארבעטן דארט און זאלן נישט דארפן ארבעטן שבת וויבאלד מ'האט דאך אנגע'מסר'ט אויף אים אז דאס גייט נאר גיין פאר חסידים און נאר פאר לובאוויטש איז קען ער קען ער נישט מקיים זיין זיין הבטחה אבער די זאך וואס ער פלעג געבן וואס ער פלעג געבן אלעמאל יעדן חודש איז דאס ער פלעג געבן טויזנט פינף הונדערט שקל אויף א חודש האט ער נישט אפגעזאגט, די צען טויזנט וואס ער האט געדארפט געבן פאר מאכן די פאבריקן האט ער יא אפגעזאגט. איך האב נישט גערעדט מיט אים מער וועגן דעם, איך האב נאר אנגעהויבן צו מעורר זיין וועגן אז מען דארף ארויסהעלפן יעצט אין א נייע זאך אויף מעות חיטים אויף פסח, און ער האט מיר צוגעזאגט אז ער וועט זיך משתדל זיין און אז ער וועט קומען צוריק פאר פסח וועט ער מיר מודיע זיין וואס ער קען מיר געבן. מיין בקשה איז געווען א כללות'דיגע בקשה, נישט ווייניגער ווי פֿופֿציק ביז זעכציק טויזנט רובל כסף וואס מען דארף האבן אויף די מעות חיטים, און דער פריערדיגער רבי שרייבט אז די פֿופֿציק זעכציק טויזנט רובל כסף קומט אויס בערך פֿינף און צוואַנציק צו דרײַסיק טויזנט שקל, איך פארשטיי נישט וואס דאס איז דארט אין די רוסישע געלט וואס איז געווען, אבער עס רעדט זיך וועגן אזא סארט סכום. צוויי וואכן פאר פסח איז דער דאקטער ראזען צוריקגעקומען פון זיין נסיעה פון חוץ לארץ און האט מיר מודיע געווען אז זונטאג זאל איך קומען צו אים אין מאסקווע און האט מיר מבשר געווען אז ער האט געקראגן דעם דעם הילף ווי איך האב אים געבעטן אויף די פסח'דיגע אויף די פסח אויף צרכי פסח מעות חיטים און אנדערע זאכן אויף פסח און האט מיר געבעטן אז איך זאל זיין אויכעט אים העלפן און ארויסשיקן די הילף אנדערע ערטער צו צוטיילן אין אלע ערטער וואס ער האט אויכעט געהאט אדרעסן וואו מען דארף שיקן געלט אבער ער האט מיר נאר געבעטן אז וויבאלד אז אויכעט אז מען איז נישט צופרידן פון די ארבעט וואס ער טוט ווייזט אויס ווייל וויבאלד אז ער ארבעט מיטן רבי'ן מען גיבט אים יא די געלט הגם אז ער האט טענות געווען מלשינים אז נאר פאר חסידים און נאר פאר חב"ד האט ער געזאגט אז די דריי אז די דריי טויזענט זאל מען צוטיילן אויף צוויי, האלב וועט ער מיר געבן איך זאל עס צוטיילן אזוי ווי איך וויל, און האלב וועט ער געבן צו א צווייטן, ער שרייבט נישט צו וועמען, דער פריערדיגער רבי שרייבט יתן ל מיט פינטעלעך אט ער שרייבט נישט צו וועמען ער האט עס געבן, ווייזט אויס צו פארשטאפן זייערע מיילער זאלן נישט רעדן שלעכטס אויפן פריערדיגן רבי'ן, כ'האב מסכים געווען אויף דעם, און דער חשבון און דער קומענדיגער חשבון דער נייער חשבון וועט זיך אנהייבן פון חודש אייר, און גלייך האב איך מודיע געווען צו דעם אז איך האב א אז אז מיר האבן פאר אים די פופצן הונדערט וואס מ'האט צוטיילט די דריי טויזנט אויף אים צו געבן, און אז ס'איז זייער וויכטיג פאר מיר ער זאל שיקן א א מענטש ספעציעל אז מ'זאל קומען יעדן מאל און קריגן די געלט אויף א אופן מסודר. סוף חודש סיוון האט מען מיר גערופן איך זאל קומען אין מאסקווע, ס'איז געקומען א גאסט און און ער הייסט בערנארד, מיסטער קאן בערנארד, ער איז געקומען פון בערלין און איך בין געפארן, כ'האב זיך מיט אים געטראפן, אונזער געשפרעך האט זיך גענומען א שיינע פאר שעה, און חוץ פון דעם פרט פונעם חודש'דיגן וואס מען דארף מיר געבן, האט ער מיר געגעבן יעמאלט גלייך צוויי טויזנט שקלים, איך קען טון מיט דעם וואס איך וויל. און ער האט מיר געגעבן אויכעט פֿינף הונדערט שקל צו צוטיילן פאר די מענטשן זאלן זען דעם מצב פון די אידן און די אידישקייט אין די מושבות וואס ווערט אנגערופן אויף אידיש ווערט עס אנגערופן קאלאניעס וואס דער דזשוינט האט אויפגעבויעט אין די אין די שטעטלעך ווייל איך האב געזאגט אז אויב זיי ווילן נישט געבן קיין תמיכה פאר אידישע זאכן אין די מושבות אין די קאלאניעס זאלן זיי וויסן אז איך מיט די רבנים, אלע רבנים וואס ארבעטן מיט מיר אין אונזער מדינה, וועלן מיר ארויסגיין מיט א מורא'דיגע מחאה קעגן מאכן די סארטן קאלאניעס אין די פלעצער. זייער גוט אז איר מאכט קאלאניעס, אבער אויב איר גיבט זיי נישט קיין געלט אויף זאלן זיך פירן אויף א אידישן לעבן, וועלן מיר מאכן דעם גרעסטן טומל וואס ס'קען זיין. אין יענע צייט האט מען מיר מודיע געווען אז אין חודש אלול וועט זיין א אסיפה, א גרויסע אסיפה אין פילאדעלפיע, און אויב איך וויל, זיי זאגן אז אויב איך וויל קען איך שיקן הצעות וואס זיי וועלן אננעמען הצעות וואס איך וועל געבן, און מען וועט עס איבערגעבן ביי די אסיפה וועט מען עס איבערגעבן אין מיין נאמען וואס איך בעט, פון זייערע ווערטער האב איך פארשטאנען אז זיי האבן זייער מורא און מצד היראה מער ווי מצד וואס זיי האבן מיר ליב, מצד וואס זיי האבן מורא אז מ'וועט מאכן א טומל דערפאר ווילן זיי אז איך זאל געבן א הצעה און זיי זאלן עס ליינען ביי די גרויסע אסיפה אין פילידעלפיע ווייזט אויס אז די אסיפה רעדט זיך וועגן וועגן די דזשוינט וואס וועלן מאכן די אסיפה וואס זיי האבן דאך געמאכט ווי פריער האט געזאגט זיי האבן געמאכט די קאלאניעס און זיי האבן נישט געגעבן קיין געלט אויף ס'זאל קענען זיין א אידישער לעבן איז דאס געווען מצד א יראה מער ווי פון אהבה ווייל זיי ווייל זיי פילן אז מיין משרד אין ניו יארק ווערט גרעסער און גרעסער דערפאר האבן זיי געפונען וויכטיג זאל מיר מודיע זיין אז איך קען געבן א הצעה און מ'וועט עס פארליינען ביי די אסיפה די גרויסע אסיפה אין פילידעלפיע. נאך וואס כ'האב זיך גוט בארעכנט האב איך געפונען ריכטיג אז צו ארויסגעבן א גאנצע רשימה מיט אלע פרטים מיט אין דעם וואס מיר דארפן האבן פאר די פאר די אידן און אין דעם איז געווען אויסגעשטעלט דריי עניינים איינע א' זאל זיין א תמיכה פאר תורה, ב' אז די מושבות זאלן זיין די מושבות וואס זיי מאכן זאלן ווערן געמאכט אין דעם אין א רוח פון אידישקייט. און ג' ס'זאל זיין א תמיכה פאר די עובדים וואס זיי ארבעטן אין די פאבריקן וואס מען ארבעט דארט מ'מאכט סוועדערס מ'מאכט אנדערע זאכן וואס מ'מאכט דארט מיט האנט ארבעט האב איך און כ'האב ארויסגעגעבן אלץ אויף לשון קודש און כ'האב עס איבערגעשריבן אויכעט אויף אידיש און מען האט עס איבערגעשריבן אויכעט אויף אידיש און אויף פראנצויזיש און אויף ענגליש כ'ווייס נישט בשפת אשכנז מיינט ער מסתם דייטשיש. כ'האב עס איבערגעגעבן אלץ צו דעם דאקטער ראזן, און איין איין קאפי האב איך אריבערגעשיקט צו דעם הרב לאקשין וואס ער איז דער מנהל פון דעם פון דעם משרד, פון מיין וואס ער איז דער מנהל פון מיין משרד אין ניו יארק, איינער וואס הייסט הרב לאקשין, און און א דאנק דעם אויבערשטן אז מיין דרשה וואס כ'האב אנגעגרייט און וואס זיי האבן דארטן געליינט האט געמאכט א גרויסן רושם אויף זיי, און אפילו אין די צייטונגען

פון דעם דזשוינט אין פילאדעלפיע האט איבערגעליינט די רשימה וואס ער האט אריבערגעשריבן דארטן וועגן שטארקן דעם רעיון פון מאכן שטעטלעך און קאלאניעס פאר אידן אין רוסלאנד. ווייזט אויס אז דאס דאס האבן זיי יא געשריבן אויף א גוטן אופן אז ער בעט די דזשוינט אז זאלן העלפן אויף מאכן נייע מושבות מיט אלע אנדערע זאכן. אנהייב יאר תרפ"ו אין חודש מרחשוון האב איך גערופן צו א אסיפה אין לענינגראד, וואס דארט האבן זיך משתתף געווען אַכצן רבנים פון די גרויסע פון די גרעסערע רבנים, ווייל די אידישע קהילה פון לענינגראד וואס רוב פון זיי זענען געווען פרייע, און דער יושב ראש פון די פון די חברה איז געווען א פארברענטער ציוני, האבן געמאכט א רעיון אז זיי ווילן מאכן אסיפה כללית פון אלע קהילות פון רוסלאנד, און צו מברר זיין און צו פותר זיין אט די שאלה האב איך גערופן די וועידה די אסיפה פון די אכצן רבנים וואס זענען געווען אונזערע רבנים די וואס האבן געוואלט מאכן די אסיפה דארטן פון די אנדערע ווי געזאגט פריער וואס זענען רובם זענען געווען פרייע און דער יושב ראש איז א פארברענטער ציוני זענען אינגאנצן פריי אין זייער דעה מיין הארץ האט מיר געזאגט אז עפעס א שלעכטע רוח ליגט אין דעם ווילן מאכן די אסיפה וואס זיי ווילן מאכן פון אלעמען פון פון פון אלע פון פון גאנץ פון אלע קהילות פון מרחבי רוסיא ליגט דא עפעס באהאלטן נישט קיין גוטע זאך אבער כ'האב מורא געהאט צו מאכן שטעלן אויף מיין דעה זיכער אז ס'איז אזוי דערפאר האב איך גערופן די אסיפה פון די אַכצן רבנים צו זעהן וואס טוט זיך דא. פינף טעג האבן זיך אויפגעהאלטן די אלע וואס כ'האב זיי גערופן צו די אסיפה, צו סוף האט מען מחליט געווען אז ס'איז זייער שווער צו שטיין אנטקעגן דעם רוף וואס די פרייע מיט דעם יושב ראש ציוני נלהב ווילן מאכן, נאר מ'דארף מאכן א גרויסן א גרויסע תעמולה, מ'דארף מאכן גרויסע פעולות אז די די וואס מ'קלייבט זיי אויס אז זאלן גיין אויף די וועידה זאל כאטש זיין דארטן אסאך וואס זיי זענען יראי אלוקים, אסאך וואס האבן מורא פאר דעם אייבערשטן. דער לעצטער וואס ס'גייט זאגן זיין דעה ביי די אסיפה פון די אכצן רבנים, האב איך געבעטן אז איך וויל עס זיין, איך האב נישט געוואלט זאגן מיין דעת ביז כ'קען נישט שטערן דעם חוות דעת פון אלעמען וואס זיי אלע האלטן וועגן דעם ענין וואס מען וויל מאכן די אסיפה פון אלע קהילות פון רוסלאנד. בשעת אלע האבן געענדיגט רעדן איז אנגעקומען די צייט וואס איך האב געדארפט רעדן. איך האב גערעדט זייער קורץ אבער זייער קלאר און כ'האב געזאגט אזוי, ס'ביי מיר זיכער אז די ועידה וואס קהילת לענינגראד וויל רופן איז נישט קיין ריינע, נישט נאר ס'איז נישט קיין ריינע נאר ס'איז א טמא'דיגע, מ'טאר עס נישט אנרירן און מ'טאר עס נישט טראגן, היא בלתי טהורה אף גם טמאה במגע ובמשא. כ'על נישט מאריך זיין אין מיינע רעדן, דאס וואס דער פריערדיגער רבי האט גערעדט דארטן ביי די אסיפה, כ'על נישט מאריך זיין אין דעם רעדן און כ'על זאגן קלארע ווערטער, אז ס'זאל זיין אז ס'זאל זיין זיכער צו דעם וואס ס'איז זיך מנגד צו אסר'ן זאל וויסן קלאר אז די אלע וואס זיי ווילן מאכן די ועידה כללית ווילן מאכן א ריס זיי ווילן צורייסן צווישן די אידן ס'איז ביי מיר נישט קיין ספק אז דאס קומט אלץ פון די יעווסעקציע און זיכער וועט מען ברענגען צו די ועידה שלעכטע מענטשן פון די חברים פון יעווסעקציע, און איך, נישט אריינגיין מיט א משא ומתן אין דעם, אן קיינע טעמים, זאג איך קלאר פאר אלעמען זאלן וויסן, אז איך בין זיך מנגד מיטן גרעסטן אופן צו די ועידה וואס זיי ווילן מאכן, און איך זאג עדות אין אלס וואס ס'הייליג צו מיר, אז די אלע וואס זיי ווילן מאכן דעם רעיון פון א ועידה פון ועידת לענינגראד הכללית איז ליגט אין דעם זייער א שלעכטע זאך באהאלטן און דער אייבישטער זאל אונז אויסהיטן פון זיי און פון זייערע זאכן השם יתברך ישמרינו מהם ומהמונם. די אלע גערופענע די רבנים די אכצן רבנים זענען זייער דערשראקן געווארן און זיי האבן זיך ממש צוטרייסלט פון מיינע ווערטער און ס'איז געווען אזעלכע פון זיי וואס זיי האבן פשוט מורא געהאט

און ווי ס'האט געזאגט איינער וואס ער געווען א באנקיר און ער געווען א וואס ער געווען א באנקיר און ער פלעגט זיין ער פלעגט קוקן אין די אין די חשבונות אין די ספרים פון די חשבונות ער איז געווען א בוכהאלטער פלעג ער זאגן אלעמאל אז דאס וואס ס'שטייט מיט א פען קען מען עס נישט קען מען עס נישט צוהאקן אפילו מיט א האק א זאך וואס מ'האט אויפגעשריבן איז געשריבן מ'קען עס נישט צוהאקן און בפרט א זאך וואס מען האט זיך אוועקגעשטעלט און מען האט גערעדט בריש גלי קען מען נישט מבטל זיין, דאס הייסט דערפאר האבן די קרואים די אלע פון די רבנים האבן זיך זייער דערשראקן און אסאך פון זיי האבן פשוט מורא געהאט פאר דעם, די אלע גערופענע פון די רבנים די אכצן רבנים זענען אהיים געפארן יעדער איינער געזונטערהייט און די ידיעות פון און די ידיעות אז מיר זענען זיך מתנגד צו די ועידה האט זיך אנגעהויבן צו צושפרייטן. און אנטקעגן דעם האבן זיך די די חברים פון די קהילה פון לענינגראד האבן זיך אנגעהויבן צו שטארקן, אז מ'איז ארויסגעגאנגען אזוי שטארק אנטקעגן זיי, האבן זיי זיך אנגעהויבן צו שטארקן, און זיי האבן ארויסגעשיקט שלוחים מיט א מיט גוטע מיילער וואס זיי קענען גוט רעדן, אז זאלן זאלן וועבן און מאכן א טומל אז מ'דארף יא מאכן די וועידה וואס ווערט אנגערופן וועידת לענינגראד הכללית, און דאס האט מיר מכריח געווען אז איך מוז ארויסגיין מיט א בריוו, א קלארן בריוו, וואס דא לייג איך לייג איך אריין דעם בריוו וואס איך האב געשריבן יעמאלט וויבאלד אז זיי האבן אנגעהויבן קאמאנדיווען און מאכן אז ס'זאל יא ווערן א וועידה כללית פון דאס. אין יענע צייט, שבט תרפ"ו, האבן זיך מסדר געווען א ספעציעלן מענטש וואס זיין ענין איז געווען צו שרייבן צווישן מיר מיט אנ"ש אין גאנץ מדינת רוסלאנד וואס ער האט געשריבן וועגן לערנען חסידות, מאכן מאכן קביעות זמנים לפחות צוויי דריי מאל א וואך, און איך האב און מען האט געמאכט קאפיס פון די בריוון און מען האט געמאכט כתבים פון מאמרים און דורך דורך א מאשין וואס מען קען מאכן קאפיס, ס'הייסט דער פריערדיגער רבי שרייבט על ידי מכונת קאפיר און איך האב גאר ארומגעשיקט אין אלע ערטער וואו מיין האנט קען אנקומען. דאס איז געווען אין שבט, אין אנהייב אדר איז געווען איז געווען א אסיפה פון ועד הרבנים אין מאסקווע, מען זאל הערן א דין וחשבון פון די וואס פון די לערנען וואס מען לערנט אין די חדרים און ישיבות, און מ'וועט גיין מאכן א בודזשעט, מ'וועט גיין זען וויפיל ס'דארף אפקאסטן אויף דעם קומענדיגן זומער, וויפיל דארף קאסטן די ישיבות מיט די לימודים אין די חדרים. ווייל אין יענעם יאר תרפ"ו האט מיר מודיע געווען פון דזשוינט אז זיי קענען מיר געבן נאר צוועלף טויזנט שקל פאר דעם יאר, איך האב געבעטן פֿיר און צוואַנציק טויזנט, און בתור פון א יושב ראש פון דעם ועד בין איך געקומען מיט רייד נאכאמאל מיט דעם דאקטאר ראזן וועגן דעם, אבער צו מיין ביטערן צו צו איך בין געווען זייער פארביטערט מיינע רייד האט גארנישט אויפגעטון פון דעסוועגן האב איך געזאגט צו די רבנים אז זיי זאלן זיך נישט מתחשב זיין מיט דעם וואס דאקטער ראזן האט געזאגט זיי זאלן זיך מתחשב זיין מיט מיינע ווערטער און איך בין און איך בין איך גאראנטיר זיי אז איך וועל זיי קריגן נאך צוועלף טויזנט שקל דאס וואס דער דאקטער זאגט נישט צו ער גיבט נאר צוועלף טויזענט זאג איך אייך צו אז ס'עט זיין די צוועלף און איך'ל שאפן נאך צוועלף און אזוי האט מען געארבעט און מ'האט ווייטער געארבעט און מ'האט געפירט די חדרים און מ'האט געארבעט ווייטער און ווייטער ביז זיי האבן גאר געגעבן נישט נאר פֿיר און צוואַנציק נאר זיי האבן געגעבן דרײַסיק מיין עיקר מטרה פון די וועידה וואס איז געווען איז געווען אז די אסיפה זאל זיין מיט א מעמד אז מען זאל הערן א דין וחשבון פון פיר מענטשן וואס זיי פארן ארום אין די שטעט און זיי זעהן ווי וויפיל ס'דארף קאסטן אין יעדן פלאץ די חדרים מיט די אלע זאכן, און זיי פארן ארום אויכעט אויף מאכן נייע חדרים און זיי גייען אויכעט מחזק זיין די עניינים פון אידישקייט און אויכעט מחליט זיין ווי די ארבעט דארף זיין אין דעם קומענדיגן זמן אין די אין די ועידה האב איך זיך משתתף געווען, צוויי רבנים און פיר וואס זיי פארן ארום, און מיין און מיין מזכיר, בסך הכל איז דאס געווען אכט מענטשן, מיר זענען געזעצן אין א צימער פארמאכט זיבן שעה, און איינס אזייגער ביינאכט האבן מיר געענדיגט די אסיפה און יעדער איינער איז געפארן צו זיין מלון. און אויכעט די פאפירן וואס מען האט געשריבן דארטן האט מען אוועק געשיקט און באהאלטן אין א באהאלטענעם פלאץ, ווייל אזוי איז דאס דער סדר אז די פאפירן וואס מען שרייבט און אלס איז דארטן ברמז דארף מען זיי אויכעט באהאלטן אז קיינער זאל זיי נישט טרעפן. איך בין ארויס געגאנגען דער לעצטער און ס'איז שוין געווען איינס דרייסיג ביינאכט, און א פערטל שעה נאך וואס כ'בין ארויסגעגאנגען פון דארטן זענען געקומען די ידועים, די באוואוסטע ווייסט דאס די יעווסעקציע זענען געקומען און זיי האבן געמאכט א גרויסן אונטערזוכונג אין די שטוב וואו מיר זענען געזעצן און געמאכט די אסיפה און זיי האבן חוקר ודורש געווען אויף מיר און אויף די אלע וואס זענען געווען מיט מיר דארטן אין שטוב א דאנק דעם אויבערשטן אז מיר האבן אלץ באהאלטן און זיי האבן גארנישט געטראפן דארטן אין דעם צימער איך בין געווען יעמאלט אין א האטעל דער פרידיגער רבי שרייבט אין רוסיש איך האב געוואוינט אין א גאסטיניצע דאס איז א האטעל אבער צו מיר זענען זיי נישט געקומען הגם אז די די הנהלה די בעלי בתים פון דעם האטעל האבן מיר געזאגט אז שוין צוויי מאל וואס מ'איז געקומען ביי זיי פרעגן וואס איך טו דא אין דעם האטעל און זיי האבן און און זיי האבן געענטפערט אז הרב שניאורסאן קענען זיי אים שוין מער ווי צוואנציג יאר וואס ער קומט צו זיי אלע מאל ווען ער קומט אין מאסקווע שטייט ער איין ביי זיי משפחת שניאורסאן זענען זייער א מפורסמ'דיגע משפחה און זייער א בכבוד'יגע משפחה צווישן די אידן און מען האט אזוי איבערגעגעבן די יעווסעקציע די מנהלים פון דעם האטעל, מיר האבן קיינמאל נישט געהערט קיין איין זאך וואס איז חס ושלום שלעכט אויף דעם שניאורסאן. כ'בין געווען דארטן נאך א דריי פיר טעג, דערנאדען בין איך אהיים געפארן. אינמיטן חודש אייר אין דעם יאר תר פ ו האט מען ווייטער גערופן איך זאל קומען אין מאסקווע, ווייל ס'איז געקומען נאכאמאל א אורח נכבד, איינער פון די גרויסע עסקנים פון דזשוינט, זיין נאמען איז געווען מיסטער בילי קארף, און איך בין געווען אין מאסקווע א גאנצע וואך, איך האב זיך געטראפן מיטן פראפעסאר חאבקין פון פאריז, א גרויסער עסקן, אן עסקן ציבורי המפורסם, און ער איז געווען א בא כח פון די פון די ארגענעזעישאנס וואס העלפן ארויס, און דארטן האב איך געברענגט מיט זיך דריי מענטשן פון מיין פון פון די מזכירות וואס ארבעטן פאר מיר, אונז האבן מיר געברענגט דארטן דעם חשבון מיט אלס וואס ס'דארף קאסטן אין דעם קומענדיגן יאר אין ת"ו רי"ש פ"א זי"ן, וואס הייבט זיך אן פון אקטאבער זעקס און צוואַנציק ביז אקטאבער זיבן און צוואַנציק נעקסטן יאר, איז דאס א סכום וואס איך דארף האבן פֿופֿציק טויזנט שקלים. און נוסף צו דעם צו דעם וואס כ'האב געגעבן אז כ'דארף האבן די פופציג טויזנט האב איך געמאכט א בריוו צו דעם צו דעם יושב ראש פון דעם דזשוינט וואס האט געהייסן אדון ווארבורג און אויך את פראפעסאר אדלער און אויך צו דעם אדון מר לואי מארשאל אלס האב איך איבערגעגעבן צו דעם מענטשן וואס איז געקומען פון וואס איז געקומען פון צו דעם מיסטער בילי קארף. וואס ער האט מיר צוגעזאגט אז ער גייט זיין צו א גרויסע הילף צו אונז, ער גייט אונז העלפן מיט אלס. אין חודש אלול בין איך ווייטער געקומען נאכאמאל זיך טרעפן מיטן סגן פונעם יושב ראש פון דזשוינט וואס האט געהייסן האדון דזשעמס ראזענבערג זיך צו רעדן מיט אים אויפן מצב בכלל און בעטן פאר אים אז ביז דעם יאר ביז דעם יאר זעקס און צוואַנציק זאלן זיי געבן פֿיר און צוואַנציק טויזנט

איז געווארן פון צייט צו צייט מער און מער א דאנק דעם אויבערשטן, אבער פון צווייטן זייט די חברה די יעווסעקציע האט געטון אלס וואס זיי ווילן און זיי האבן געזוכט א גאנצע צייט עלילת דם אויף די רבנים און אויף די שוחטים און אויף די מלמדים, זיי האבן פארמאכט שולן, זיי האבן פארמאכט מקווה'ס וכו' וכו', דער צער און די עגמת נפש וואס איך האב געהאט קען מען גארנישט משער זיין. און פון אלע זייטן איז געקומען געשרייען פון די אידן וואס זענען געווען דערדריקט און און און מען לאזט זיי נישט גיין אין שול און מען פארמאכט די מקווה'ס מען לאזט זיי נישט גיין אין מקווה זיי נישטא קיין מקווה נישטא חס ושלום קיין אידישקייט און דער פריערדיגער רבי איז ממשיך פון ווען איך האב אנגעהויבן צו ארבעטן האב איך מייסד געווען אין מאסקווע א א ספעציעלן משרד וואס דארטן איז געווען זיך משתתף געווען אין דעם משרד האבן געארבעט דריי פון די גרעסטע גרעסטע עורכי דין אין מאסקווע, דער יושב ראש פון זיי איז געווען דער עורך דין וואס האט געהייסן ארינסאן, און יעדער יעדער משפט פון א מלמד אדער א חדר אדער א שול אדער פארמאכן פארמאכן א מקווה האבן מיר זיך משתדל געווען אז דער משפט זאל אנקומען צו וואו ס'דארף אנקומען און ברענגען דעם פסק דין צו דעם שופט הראשי אין מאסקווע און אין אזא אופן ווי אז די גוטע עורכי דינים האבן געטון האבן מיר געהאט א האבן מיר זוכה געווען אין אסאך אין א שיינע פאר משפטים האבן מיר זוכה געווען און מיט דעם דעם עונש וואס זיי האבן געהייסן מ'מוז פארמאכן אז מ'טאר נישט האלטן אפן האט מען געפטר'ט מיט מיט אביסל געלט ווייל ס'געווען אסאך מאל וואס די מסירות וואס זיי האבן געמאכט האט געברענגט אז מ'זאל איינזעצן די מלמדים און מיט דעם אופן מיט די עורכי דינים האבן מיר געפוילט אז מ'זאל זיי ארויסנעמען, מ'האט געפוילט אויכעט מיט אפאר דאלער אפאר רובל האט מען צוגעגעבן האט מען מאשר געווען צוריק צו עפענען, אמאל האט מען געענדיגט מיט א קנס פון הונדערט אדער דריי הונדערט רובל כסף, און אדער אדער אדער אמאל זיי האבן געבעטן צוויי הונדערט און צום סוף האט מען גאר געדארפט געבן נאר הונדערט, אבער מ'האט געטון אלץ וואס מ'האבן געקענט וויפיל ס'זאל נישט קאסטן, און מ'האבן געארבעט אז ס'זאל ווערן

און איך טראכט אז דאס וואס כ'וועל איבערשרייבן די די זאכן וואס איך שרייב יעצט פון תרפ"ב ביז מיין ארויספארן פון רוסלאנד אין אין אין קורצן וועל איך אמאל קומען מיט א בריוו ס'זאל זיין מילואים אם ירצה השם מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועל איך קומען און באשרייבן וואס ס'האט זיך דארטן אפגעטון וואס דער וואס דער משרד פון די עורכי דין האט אויפגעטון מורא'דיגע גרויסע זאכן מיר וועלן אם ירצה השם ממשיך זיין די קומענדיגע וואך